ספר עמוס פרק ט', היינטיגע פרק איז דא דריי שטיקלעך, די ערשטע איז א מראה, וואס נאכדעם איז דא א נבואה, די צווייטע נאך א נבואה, מען ליינט עס אין הפטורה, אינטערעסאנטע נבואה, און די דריטע איז ממש קלאר א נבואה לטובה וואס רעדט פון די זמן העתיד, די ימות המשיח וואס אלעס וועט ווערן צוריק גוט. דאס ערשטע איז די נבואה ראיתי את אדני ניצב על המזבח איך האב געזען דער אייבערשטער במראה נבואה שטייט אויף די מזבח דאס הייסט אין די בית המקדש אין די מזבח אפשר ביי די מזבח אין בית אל פשטות עס רעדט פון בית המקדש לערנען אלע מפרשים ויאמר און דער אייבערשטער האט געזאגט דאס הייסט ער רעדט דא פון די בית המקדש גייט עס מיט א אימעדזש פון א היכל פון א מקדש האבן שוין געזען ענליך אין ספר ישעי' זעט מען אזא זאך אין אנדערע פלעצער הך הכפתור וירעשו הסיפים. שלאָג די כפתור, כפתור הייסט אַזוי ווי די משקוף לכאורה די אויבערשטע חלק פון די טיר, וירעשו הסיפים און וועלן זיך רעש'ן זיך צובראכן ווערן זיך מאכן נויז די סיפים די אזוי ווי ביי די סף די סף הדלת די זייטן פון די טיר אנדערע ווערטער כ'גיי צוברעכן די הויז ובצעם בראש כולם און כ'וועל צוברעכן בוצע בלשון בוצע ברך כ'וועל צוברעכן די קאפ פון יעדער איינער ואחריתם דער וואס איז איבערגעבליבן בחרב אהרוג וועל איך הרג'ן מיט א שווערד. און זיין א מלחמה, זיי וועלן פארלירן, לא ינוס להם נס, לא ימלט להם פליט, קיינער וועט נישט אנטלויפן און קיינער וועט נישט ניצול ווערן. און דא מאכט ער א שיינע פאעם, וואס ער זאגט וועסט מיינען וועסט ניצול ווערן, אם יחתרו בשאול משם ידי תקחם, וועסט גראבן אין שאול אונטערן דער ערד, מיין האנט וועט דיך טרעפן, ואם יעלו השמים משם אורידם, וועסט קריכן אין הימל, איך וועל דיר אראפנעמען פון דארט, ואם יחבאו בראש הכרמל, וועסט גיין אויף א הויכע בארג ערגעץ זיך באהאלטן, ס'איז דא א הייל דארט, משם אחפש ולקחתים, כ'וועל דיר זוכן טרעפן דארט. ואם יסתרו מנגד עיני בקרקע הים, וועסט גיין אין די ים ערגעץ, אפשר אדער אין א אינזל אדער ממש אין קרקע הים, משם אצוה את הנחש ונשכם, כ'וועל טרעפן דארט א שלאנג, דארט דרייען זיך שלענג, כ'וועל אים כאפן. ואם ילכו בשבי לפני אויביהם, משם מיינען אז שוין ניצול געווארן, ביסט עט ליסט מ'האט דיך געפאנגען. משם אצוה את החרב והרגתם, כ'וועל הרג'ענען דארט. ושמתי עיני עליהם לרעה ולא לטובה, איך וועל קוקן מיין אויג אויף דיר אבער נישט נישט פאר גוט, געווענליך איז זיין שימת עין איז א גוטע זאך, דא גייט זיין לרעה ולא לטובה. ווער זאגט דאס? דו מיינסט אז דאס איז מען קען זיך אנטלויפן פון אים? ואדני אלהים אלהים הצבאות, די אייבערשטער, ער איז דער גאט וואס ער זאגט דאס, הנוגע בארץ ותמוג, ער רירט אן די ערד און ס'מעלט, ואבלו כל יושבי בה, ממילא ווען ער רירט אן די ערד און ס'מעלט קומט א שריפה אדער עפעס א מחלה א מגיפה א זאך די גאנצע יעדע איינער וואס וואוינט דארט ווערט באבילות, ווערט צובראכן, ועלתה כיאור כולה ושקעה כיאור מצרים, דאס איז ענליך פון די פסוק וואס מ'האט שוין געזען פריער, ס'וועט ארויסגיין אזוי ווי די נילוס אזוי ווי די יאור קומט ארויס ושקעה און ס'גייט צוריק אריין כיאור אזוי ווי די און גייט אריין מצרים אין די יאור, און דער ער איז דער אייבערשטער הבונה בשמים מעלותיו, ער בויט אין הימל זיינע מעלות, ס'הייסט. די שטערענס און זאכן וואס זענען אזוי ווי כאילו די זיין שטאק איז אויפן הימל ואגודתו און זיינע צאמנעמענישן זאכן אנדערע זאכן על ארץ יסדה אויף דער ערד הקורא למי הים ער רופט די ים וישפכם על פני הארץ און גיסט זיי אויף דער ערד האט מען שוין געזען אויך די זעלבע לשון פריער די זעלבע סארט שבח מיט אנדערע ווערטער די אייבערשטער איז שולט אין הימל און דער ערד און די ים און די יבשה דאס איז ממש קעגן וואס ער האט געזאגט פריער עס גיין אין הימל עס גיין אין דער ערד עס גיין אין שאול עס גיין אין ים און איבעראל אדוני שמו דאס איז דער אייבערשטער איז עד כאן איז די נביאה. יעצט קומט נאך א נביאה, ס'איז נישט קלאר צו פארשטיין צו ס'איז א פרעניות אדער נישט, ס'דא אסאך פירושים און מפרשים און מדרשים און וואס ס'איז וואס ס'מיינט, איך זאג נאר וואס ס'שטייט און דאס איז פרשה כ ח, הלא כבני כושיים אתם לי בני ישראל נאום אדוני, עטס זענט'ס מיך אזוי ווי קינדער פון כושיים, איז לכאורה דו מיינסט אז דו ביסט אזוי ספעשל, דו ביסט אזוי חשוב, איך האב אסאך פעלקער, כוש איז געווען א זון פון חם, איך בין פונקט אזוי ווי מיט אזוי ווי ענק, זיי צו מיר, הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים, יא, איר אידן האב איך ארויסגעפירט פון ארץ מצרים, ופלישתים מכפתור, וארם מקיר, פלישתים, אויב עטס קוקט אין די פסוק אין דברים שטייט פלישתים זענען געקומען פון כפתור, ארם פון קיר, האב איך צוריקגעברענגט, איך קען ברענגען פעלקער פון איבעראל אהער און אהין, וואס וואס איז די עיקר, הנה עיני אדוני אלהים בממלכה החטאה, והשמדתי אותה מעל פני האדמה, און די אייבערשטער קוקט פאר א מלכות וואס זינדיגט און ער איז זיי משמיד, הייסט מיין נישט אז דו ביסט אנדערש פון א צווייטן. אפס אבער איין זאך כי לא השמיד אשמיד את בית יעקב, איך גיי נישט אינגאנצן פארטיליגן את בית יעקב, נאום אדוני, ס'הייסט דא עפעס א יוצא מן הכלל, אפשר נישט נאר פאר בית יעקב, אז וואס? אז נישט אינגאנצן, אבער למעשה דאס איז די סדר ההנהגה, ענק זענטס נישט ספעשל, ענק זענטס נישט פטור פון די נארמאלע דין וואס גייט אויף אלע פעלקער, ווייל ענק זענטס אויכעט פונקט אזוי ווי זיי. הנה אנכי מצוה, איך האב באפוילן, והניעותי בכל הגוים את בית ישראל כאשר ינוע בכברה, איך וועל שאקלען אין די פעלקער די אידן אזוי ווי מען שאקלט אין א זיפ, יא, ווען מען מען זיפט מעהל אדער עפעס, מען שאקלט גוט אויס, ולא יפול צרור ארץ, ס'זאל גארנישט אראפפאלן אויף דער ערד, ס'הייסט מען כאפט אלעס גוט, אזוי וועל איך ארום שאקלן די אידן, איך בין נישט קלאר וואס הייסט לא יפול צרור ארץ, לכאורה וויל מען ס'זאל יא פאלן, אדער אפשר צרור מיינט די שטיינדל וואס מען כאפט אין די זיפ אז ס'זאל נישט ארויספאלן, ס'הייסט. כ'ווייס נישט פונקטליך וואס די נמשל פון דעם איז, וואס די ווארט איז, לכאורה דאס איז א משל אויף די גלות, עס וועט ארום פארן איבעראל, און קען זיין אז ער איז מרמז אז דאס איז א בירור, דאס הייסט אזוי ווי ער זאגט אין נעקסטע פסוק בחרב ימותו כל חטאי עמי, אלע חטאים די חטאים פון מיין פאלק גייען שטארבן, האומרים לא תגיש ס'וועט זיך נישט דערנענטערן ותקדים בעדינו הרעה, עס וועט נישט קומען צו אונז די שלעכטס, זיי וועלן שטארבן, אבער די וואס נישט, וועט ווערן אויסגע. זיפט אזוי ווי די משל פון די זיפ. און דא איז א פסוק יעדע איינער קען, ער פירט אויס ביום ההוא, דא קומט הייבט שוין אן זיכער לטובה, שפעטער ביום ההוא נאכדעם וואס עס וועט זיין דאס, אבער אזוי ווי מען זעט אפשר א גאנצע צייט אין דעם שטיקל איז ער רעדט פון א פורעניות אבער צום סוף ווערט גוט, לא השמיד ולא יפול צרור ארץ, ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת, וועל איך אויפשטעלן די סוכה די מלכות פון דוד וואס עס פאלט, מלכות בית דוד, וגדרתי את פרציהן, והריסותיו אקים, איך וועל צוריק בויען די לעכער אין די וואנט, איך וועל אויפשטעלן די צובראכענע בנינים, ובניתיה כימי עולם, איך וועל עס אויפבויען אויף אייביג, למען יירשו את שארית אדום, זיי זאלן גיין ירשן און איבערנעמען אדום, וכל הגוים אשר נקרא שמי עליהם, אלע פעלקער וואס מיין נאמען ווערט גערופן אויף דעם, וואס הייסט אלע פעלקער, איך האב געמיינט די אידן ווערן גערופן בשם השם, וואס ער מיינט צו זאגן אז איך פיר אלע פעלקער, און די אידן וועלן צום סוף קענען שולט זיין אויף אלע פעלקער ארום און ארום און ארום נאום אדוני עושה זאת דאס זאגט דער אייבערשטער. און דא קומט אונז די לעצטע נביאה ס'איז זייער ענליך צו א נביאה וואס איז שוין געווען אין ספר יואל, ס'רעדט זיך פון די שפע וואס וועט זיין לעתיד לבוא הנה ימים באים נאום אדוני דאס איז פרק כ ט ונגש חורש בקוצר ודורך ענבים במושך הזרע. עס וועט אנרירן דער וואס אקערט וועט שוין אנרירן דער וואס שניידט און דער וואס צעטרעט די וויין די טרויבן צו מאכן וויין וועט שוין אנרירן דער וואס ברענגט שוין נייע זרעים צו זייען זייען, רש י באמערקט שוין דאס ממש אזוי ווי עס שטייט אין בחוקותי והשיג לכם דיש את בציר עס הייסט אזא שפע מ'האלט שוין אינמיטן מ'האלט נאך אינמיטן אקערן און ס'וואקסט שוין און אזוי ווייטער א גאנץ כסדר וואקסט און ס'ענדיגט זיך נישט. והטיפו ההרים עסיס די בערג וועלן דריפן עסיס מיינט טרויבן גרעיפ דזשוס וויין וכל הגבעות תתמוגגנה די גבעות וועלן מעלטן רש י איז מסביר ווען מען האט גוט חורש געווען די ערד פון א גבעה פון א גבעה פון א בערגל איז ווען ס'קומט די רעגן ווערט עס אזוי ווי מעלטעד די ערד ס'ווערט גוט קולט די די וואסער און ס'קען וואקסן פון דעם זייער גוט ושבתי את שבות עמי ישראל איך וועל צוריק קערן די אידן ובנו ערים נשמות זיי וועלן בויען די ליידיגע שטעט וישבו ונטעו כרמים ושתו את יינם און פלאנצן וויינגארטן טרינקען די וויין נישט אזוי ווי פריער זיי האבן געזען בזמן הקללה איז דא אזא זאך אז מען איז נוטע די כרם און מען טרינקט נישט די וויין עס איז טרינקען ועשו גנות עס מאכן גארטנס ואכלו את פריהם ונטעתים על אדמתם איך וועל איינפלאנצן כביכול די אידן אויף זייערע ערד ולא ינתשו עוד מעל אדמתם וועלן נישט אוועקשטויסן ווערן פון זייער לאנד אשר נתתי להם אמר אדוני אלהיך און דא ענדיגט זיך די ספר אזוי ווי די דרך הנביאים צו ענדיגען מיט דברי נחמה לעתיד לבוא.